היום יום שני בשבת, היינט איז מאנטאג לך לך. איך האב געוואלט זאגן פאר די בחורים, די מינוט עטס הייבטס אן צו פארברענען קארס און עטס הייבטס אן צו טון ווייעלענט האט עטס פארלוירן. נישט נאר ווייל עטס האטס פארלוירן ליגעל, נאר דאס ווייזט עטס האטס נישט וואס צו פארקויפן. דאס איז דער אלטער אזיאטישער און סאטמארע מארמארישער וועג. ווייל זיי האבן נישט געקענט מיט איינעם א פארד, און די איד. ער גייט אין בית הארזים, געווען א מונקאטשע תלמיד האט זיך געקריגט מיטן רעבן זכרונו לברכה אין הלכה וועגן שיטת רבינו תם, געווען א גאון עולם האט געמאכט א ספר אויפן טור אויף בית יוסף, נו וויאזוי האמיר אונז אים געווינען? ער האט דאך געהאלטן אז אין אמעריקע איז שיטת רבינו תם נאר פינף און פערציג פופציג מינוט, וויאזוי האמיר אים געווינען? גארנישט, ס'איז געקומען אפאר חברה, ער איז געגאנגען אין סאטמארע מקווה, מ'האט אים צוגעגנבעט די קליידער, ער איז ארויסגעקומען, ער האט נישט געהאט וויאזוי אהיימצוגיין ווייל ער איז געווען נאקעט, זעסט אזוי האמיר געווינען, וואס האסטו געווינען? האסט געווינען אז דו ביסט א שלעגער. האסט נישט געווינען דעם איד, האסט נישט געווינען זיין לערנען, די מינוט ווען דו הייבסט אן מיט שלעק און מיט שלעגערייען, יו אר ראנג. ווען איך וואלט אזוי ווען געפירט מיין מלחמה ווי עטס, איך וואלט אנגעהויבן צוריק צו ווארפן שטיינער און אויסברעכן זאליקא'ס הויז, און אויסברעכן דארטן דעם נייטרא דיין, דעם פאטשקאוויטש, מאטשקאוויטש, איך ווייס נישט צו ער ווייסט נאך צו וויפיל צוויי און צוויי איז, נאר קוים האט ער אונטערגעשריבן, אויף וואס? ער ווייסט נאך נישט יעצט, העט עטס גארנישט אויספירן. סאו למעשה דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, ווען איך פיר די מלחמה אזוי ווי עטס פירט עס וואלט איך פארלוירן אין דריי מינוט, קודם מען וואלט גערופן די פאליס, מען וואלט געקענט חלילה איינזעצן, און נאכדעם איז נישט דא ווער ס'זאגט שטיי און ווארט עס, ניין ניין ניין עטס טארטס דאס נישט טון, עטס זענטס געווינערס, דער איז נאו ריזען פארוואס מען ווארפט ענק ארויס, שטעלטס סתם א באס, רופטס מיך, איך וועל ארום פארן מיט ענק אויף אלבעני, איך וועל אריין גיין דארט ווי מען געט די טשעקס פאר די ישיבה און איך וועל זאגן, קיין איינער פון דא ווייסט נישט וויפיל סיקס טיימס פייוו איז. קיינער קען נישט די עי בי סי, און נאכדעם וועט עטס האבן נאר איין ברירה, צוריק צו גיין צו די ישיבה, אדער וועט עטס אריינברענגען אלע לימודי חול, אויב נישט וועט מען אפשפארן אינגאנצן די ישיבה, אהרן זאל זיצן דארטן אין ענגלאנד און כאפן שאפן נאך אפאר טאלער, ביקאויז די ישיבה האט נישט באקומען פאנדינג, און עטס וועט צושפארן די ליטווישע ישיבות און פארטיג. די מין גניבה אנצוגנב'נען בחורים און נישט לערנען מיט זיי, און נאכדעם זיי ארויסווארפן ביי די צען, עלף, צוועלף, דרייצן און פערצן, דאס מוז זיך אויפהערן. און עס וועט זיך אויפהערן, טראסט מי, אזוי ווי די מאלעסטינג האט זיך אויפגעהערט גייט זיך דאס אויך אויפהערן, ביקאוז איים אן טאפ אוו דיס עז וועל מיטן אייבערשטנס הילף, און דער עולם איז פעד אפ. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. עטס קענט זאגן פאר די גאווערמענט מען האט ענק אפגעגנבעט ענקער קאלידזש, ס'איז שקר, מען האט געלערנט חובות הלבבות, מען האט נישט געלערנט גארנישט בעיסיקלי, אהרן'ס מיסטעיק איז אזוי, ער זאגט מיר ער האט מורא פאר די אידן זיי האבן נאך געכאפט בילקעס ביים. הייליגן דברי יואל, וועגן דעם קען ער נישט מאכן א געהעריגן קאלעדזש, איך האב אים געשיקט א מעסעדזש, זאגט ער ער קען נישט ער האט מורא פאר די אידן, דער טעות איז אזוי, אז די טוהסט, די וועלט זאגט אז די עסט חזיר זאל עס רינען אויף די בארד, קלין דיר נישט אפ די בארד, אויב די בחורים ווילן גיין אין קאלעדזש, די מאכסט ס'איז נישט קיין קאלעדזש און די געסט ס'איז נישט קיין רעקריעישאן און די געסט ס'איז נישט קיין לימוד התורה, ווערן זיי משוגע. כ'האב געליינט אמאל אין א סייקייעטרי בוק אז א הונט פלעגט מען אים געבן צו עסן יעדן טאג די זעלבע צייט. שפעטער האט מען גענומען דעם הונט מען האט אים געגעבן איינמאל צו עסן מיטאג צוועלף איינמאל צוויי איינמאל דריי איינמאל פירע דער הונט האט באקומען א נערוון בראך און ער האט אנגעהויבן צו בייסן דעם באלעבאס מען לערנט מיט ענק נישט און מען לערנט יא מען לערנט נישט קיין לימודי קודש מען זאגט דאס דארף מען נישט לערנען מען גייט לערנען לימודי חול און מען לערנט לימודי חול וואס לערנט מען לימודי חול גארנישט סאו ווערט עטס אלע משוגע און איך וויל זאגן נאך א זאך די פֿיר און פֿערציק בחורים און איר זאלט וויסן איך זאג ענק אינסייד אינפארמעישן. אין סאטמאר האט ער אראפגעברענגט אסאך נייע ווערטער, איין נייע ווארט וואס זיי האבן אראפגעברענגט איז געווען ציונות, מ'האט זיך געשלאגן מיט ציונות האט דער רבי אראפגעברענגט נאך א ווארט איז זייער א מיעס ווארט, קומען מיר זיך אויסרייבן. דאס האב איך נישט געהערט אין די גאנצע וועלט נאר אין כיתה ד' שיעור ד' זאגט עס כסדר, בחורים גייען איינער אין צווייטענס צימער, מען רעדט אפן אלע מיני נבלות, די יונגע פֿיר און פֿערציק בחורים זאלן וויסן ווען עטס גייטס דארט אריין, עטס זענטס די הורס, די פראסטיטוטס, וואס די עלטערע בחורים וועלן ענק אראפציען דעם זיפער און ענק אויסרייבן און טוהן כל דבר אסור מיט משכב זכר. לאטס עס נישט צו, אבער שלאגטס נישט און ברענטס נישט, גייטס צו די גאווערמענט, טראסט מי די גאווערמענט גייט זיי אפשפארן יעדע פעני פאנדינג ביז זיי וועלן זיך אויסלערנען, זאלן בויען נאך א בילדינג און זיי זאלן האלטן די בחורים פון אַכצן ביז צוויי און צוואַנציק און די פון צוויי און צוואַנציק זאלן זיי זיי נעמען עמטליך אריין א דין און מאכן א קאלעדזש און לערנען אלעס אז נאך פיר יאר ווייסט דער בחור ער גייט ארויס מיט א דיפלאמע, נישט נאך פיר יאר גייט ער ארויס און ער האט נאך נישט געטראפן דעם שידוך. סאו ביהעיוו יור סעלף. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, משה טורנער, איך האב ענק געזאגט, איך האב הנאה ווען מען לאזט ארויס א פעדאפייל אויף און ער איז אויף אבזערוועישן, מען וואטשט אים, ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, ווייל זיי קענען נישט האלטן דעם זיפער צוגעמאכט. משה טורנער האט ווייעלעיטעד זיין פראבעישן. יא, ער גייט צוריק גיין יעצט אין דזשעיל, ער גייט זעהן א דזשאדזש, וואטש ענד סי. און נאכדעם וועל איך ענק זאגן נאך א זאך, טריי ענק מסביר צו זיין אז איך בין נישט ענקער שונא, עטס האטס א גרויסן טעות אין מיר, איך וואטש אז יעדער זאל זיין סעיף מיטן אייבערשטנ'ס הילף. ר' מאטעלע פירט דאך א טיש, כ'האב ענק שוין געזאגט, מ'שטופט זיך דארט און מ'זינגט און מ'שאקלט זיך אוי קי י י ימ ט. קרואיי לאו, דעמאלטס האקט אריין איינער אין צווייטן, און נאכדעם טאטשט ער מיט די הענט. ס'האט מיר געזאגט איינער פאר צוויי וואכן צוריק ווי הייליג גערעכט איך בין. ס'איז א אינגערמאן איז געשטאנען דארט אויף די זייט פון די בחורים און האט אים אנגעהויבן צו כאפן ווי מ'טאר נישט. ס'איז אנבעליוועבל. אן אנדער אינגערמאן האט מיר יעצט פארציילט זיין זון איז אהיימגעקומען אויפן פונעם באס, דא עלטערע יונגלעך און יונגע, כ'האב ענק געזאגט דאס יאר גייט מען אויף דעם ארבעטן, זאגט ער, יו נאו טאטי סאמבאדי סקוואוז מי היער, ער ווייזט דארטן, ער האט אים, איינער האט אים צוקוועטשט, זעט אויס ער האט אים געטאטשט די ביצים, ער האט אים צוקוועטשט, טוט דאך אים וויי, דו ביסט טאקע א סעקס מעניעק, א סעקס פריק, דיר טוט גארנישט וויי, אבער די קליינע קינדער טוט וויי, סאו בקיצור א. צוועלף יעריג יונגל האט גענומען א זעקס יעריג יונגל אין בעיסמענט אים געכאפט און געטאפט און געפאטשט ס'איז אלעס דא אויף ווידיאו נאר יענער איז א מיינער סאו מ'גייט יעצט זעהן וואס צו טוהן מיט אים און זאגט מיר דער טאטע איך דאנק דיר מורא'דיג איך האב אלץ געהאלטן דו ביסט א משוגענער לעצטנס האב איך אנגעהויבן צו זעהן אז דו ביסט דער צדיק הדור דו פיקסט די וועלט זאגט ער איך האב אנגעהויבן אויסצולערנען מיין זוהן ווען נישט וואלט מיר מיין זוהן עס קיינמאל נישט פארציילט און דערציילט וואס איך האב געטוהן זאגט ער איך בין גראד געגאנגען מיט אים פאר טערעפי פאר העלפ דערווייל האט מען שוין איבערגעגעבן פאר די ישיבה, די ישיבה ווייסט שוין ווער דער בחור איז, און מען גייט יעצט זען וואס מען טוט מיט דעם בחור, דער בחור איז צוועלף יאר, דאס אינגל איז זעקס יאר, כאפט ער אים אן, צוקוועטשט אים דארט, ער קען אים מאכן א מרוח אשך, צוקוועטשטע אייער, אזוי האט דער רבי געטייטשט אין חדר, איך פארשטיי נישט, אלעס האט מען געמעגט, נאר איין זאך האט מען נישט געטארט, האבן דעם האטליין פון אייאווע, אזוי האט דער רבי געטייטשט אין חדר, מרוח אשך, צוקוועטשטע אייער, פרעגט די אינגל רבי וואו זענען די אייער צוקוועטשט, האט דער רבי אויסגעטון דעם זיפער און געוויזן. אזאלעכע חזירים זענען געווען מלמדים, נאר נחום ראזנבערגס האטליין האט גערעדט מיט נבלות, ווייל כ'האב געזאגט רבותי אז דו לאזט דיין ווייב אין קאנטרי א גאנצע וואך און ער איז דא א גאנצע וואך איז ער זינדיגט דא מיט גויטעס און זי זינדיגט דארטן אדער מיט גוים אדער מיט אפילו מיט אידן, דאס איז געווען אזוי שלעכט געזאגט? כ'פארשטיי נישט, הא הא הא איך קען עס נאך היינט נישט אויסרעכענען, עניוועי לאמיר יעצט גיין ווייטער. ס'דא זייער א וויכטיגע זאך, מארגן גייט זיין א ראלי אין בארא האל, דאס איז וואו ס'איז דארט די הויעכע סטעפס, גייט דארטן קומען דער אפגעפליקטער טשארלס היינס, ער גייט זאגן ער גייט לויפן ווייטער, ער וועט מאכן ווידער א זויבערע קאמיוניטי, יא ער וועט מאכן, מאכן אין די הויזן, ער וועט לויפן אין בית הכסא, ער וועט האבן דייעריע, עניוועי, יעצט האפן מיר אז זיין צייט איז שוין פאריבער. פרעגט מיך איינער היינט אן ערנסטער רב, ער זאגט מיר אבער וואס העסטו טון אז טאמפסאן וועט איינזעצן יעדן פאר די אלע קלייניקייטן, איך מיין ער העט נישט דיך נישט גיין איינזעצן פאר אלע קלייניקייטן, ער גייט דיך איינזעצן נאר פאר טשיילד אביוז און פאר גאנס, ער האט אפאר זאכן וואס ער איז זייער שטרענג אין, קיינער זעצט נישט איין פאר אלעם, אויב מ'זאל איינזעצן יעדן פאר אלעם וואלט די גאווערמענט אויסגעלאפן מיט געלט, נישט נאר וואשינגטאן וואלט נישט געקריגן קיין פעיראל נאר די דזשאדזשעס אויך נישט. יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א זאך, סאו ר' מאטעלע פירט דעם גרויסן טיש און מען זינגט קום קרא אליו און מ'שטופט, זיך אריין ס'איז א גאנצע. אנבעליוועבל. עניוועי, מ'דארף זעהן אפאר גוים, געי חברה, זאלן קומען קוקן וויאזוי דאס גייט צו, אפשר קענען זיי אויך מאכן אזעלכע טישן מיט פארענטשעס, מ'זאל זיך שטופן און זינגען אפאר גוי'שע ניגונים. ס'איז דאך אזוי עקסייטינג די זאכן, wow! עניוועי, איך וויל זאגן וואס איז געווען. די וואך פרייטאג צונאכטס איז געקומען א רעדזשיסטערד פעדעפייל אין וויזשניצער בית מדרש צום טיש. ער איז געקומען אויך זיך שטופן קום קרא אליו קום קרא אליו יחיש יחיש יחיש יחיש לאמצך. עניוועי, ס'איז דא איינער פון מיינע ידידים, ער איז זייער זייער א שטארקער חסיד, ער האט א שטוב מיט קינדער, ער האט אמאל געלערנט אין א תלמוד תורה, כ'וויל נישט זאגן אין וועלכע, מ'האט אים מאלעסטעט און ער האט געליטן צרות און ער ליידט נאך היינט און ער גייט פאר טערעפי. עניוועי, למעשה, ער איז פון מיינע חסידים, ער הערט מיך אויס. סא ער האט געזען ווי דער קומט אריין און ער קען אים, ער ווייסט ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, א מאנסיער, קיצור ער האט געווארט אפאר מינוט, א קינד איז אראפ פון די פארענטשע געגאנגען אין טוילעט, מען מעג דאך, דאס איז נאטינג ראנג, איז געגאנגען דער פעדעפייל איז אים נאכגעגאנגען אין טוילעט, געגאנגען דער יונגערמאן און ער האט געזאגט איך העל אים אויך נאכגיין, ער מיז זיין צוויי יערע. און ער איז אים נאכגעגאנגען ביזן טוילעט ווי ער האט געוואלט גראופן אויף דעם קינד, אים גארנישט געזאגט, ער האט זיך נאר אפגעשטעלט קוקן, קוקן מעג מען דאך ניין? עניוועי יענער האט געזען אז ס'איז צרות, איז קוים איז ער צוריק געגאנגען אין בעסמעדריש זינגען ווייטער, זיך שטיפן אין א פארענטשע, נאך א קינד איז אראפגעגאנגען האט ער עס געטון נאכאמאל, איז געגאנגען דער יונגערמאן נאכאמאל און ער איז אויכעט מיטגעגאנגען, דאס האט אנגעהאלטן דריי מאל נישט מער. נאכדעם יענער האט געזען אז מען ווייסט שוין ווער ער איז, האט ער שוין נישט געוואלט מער האבן צו טון און ער איז אוועק געגאנגען פון וויזשניצער טיש. שוין, ער איז נישט דארט. היינט מאנטאג איז ער געגאנגען צו די פאליס און געמאכט א ריפארט, און זיי גייען אים וויזיטן אינדערהיים, וואטשען צו, זיי האבן געזאגט דאנט ווארי, וויר נאט גאנא לעט הים געט עוועי וויד איט. סא איך וויל פארשטיין רבותי, אין גער איז דא א טוילעט גבאי, א בית הכסא גבאי, דאס האט דער בית ישראל געשטעלט נישט נחום ראזענבערג, נאך פאר מיינע צייטן, איך הער אז אין באבוב איז אויך דא א בית הכסא גבאי, אזוי האב איך געהערט, כ'ווייס נישט צו היינט, איך ווייס נישט ביי דעם שיע רובין ביי דעם אפגעפליקטן בהמה, ס'האט זיך געוואלט לעקן צו סאטמאר. האט ער אונטער געשריבן קעגן נחום ראזענבערג, וואס האט דיר נחום ראזענבערג געטוהן? ער וויל וואטשן פאר די אויף די קינדער אז מ'זאל זיי נישט מאלעסטן? ער ווייסט וואסערע א חזיר דו ביסט געווען, האסט געהאט שכל צו נעמען העסי'ס טאכטער, דעטס אלל, יו דאונט שאו עניטינג, האסט נאך גארנישט געוויזן, האסט נאר געוויזן ביסט א בהמה, האסט געקענט זיצן ביי די היינט ביי דעם אמת'ן באבאווער רב ביי ר' בנציון'ען, ביסטו געלאפן צו דעם אפפאל, ווען נישט דער איד פון לונדון וואס ער געבט ענק אפאר טאלער וואלט עטס גארנישט געהאט, עטס עטס אויסגעשפילטע בהמות, דעטס אלל יו אר. ער האט זיך נאך גענומען בען בארבער דעם גרעסטן חזיר וואס זיין זון צו דער איידעם איז א חזיר אין וועמענס סטאר האט מען אפגע'חזר'ט מענטשן, בען בארבער וועט דאך פירן אלעס סאו וואס זאל ער טשארלס היינס איז א פרענד? עניוועי סאו ס'איז דא בית הכסא גבאי'ס און דעיס בית הכסא גבאי אין מיינע אויגן איז סאך וויכטיגער ווי דער גבאי וואס רופט אויף צו די תורה כ'קען דיר מסביר זיין פארוואס. ווייל טאמער דער גבאי וועט דיך נישט אויפרופן צו די תורה, יעדער ווייסט ווער ס'איז א כהן און א לוי און א ישראל און מ'וועט קומען, די תורה איז זיין אליין. טאמער אבער נישט דא בית הכסא גבאי מ'וועט מאלעסטערן דאס קינד, עט דאס קינד וועט צו קיין ספר תורה נישט אנקומען, עט נישט קומען אין קיין שול מער. סא עניוועי דאס איז זייער וויכטיג אז ס'איז דא אזא בית הכסא גבאי. איז דער אינגערמאן האט געהאט שכל און סייעתא דשמיא ער זאל נאכלויפן דעם. רעדזשיסטערד פעדאפייל, וויל איך פרעגן דעם עולם, ווען דער וויזשניצער רבי פירט טישעס דרייען זיך טויזענטער קינדער דארטן, וויאזוי איז דער יושר אז ס'איז נישט דא קיין גבאי און שיר וואס זאל וואטשן אויף עניני צניעות און קדושה? ביי די מאדערענע איז דאך נישט דא קיין טיש, און געקומען דארטן די חסידים און זיי מאנגען צו פירן טישן און שיר, ווען ר' מאטעלע פירט און דרייען איז אויכעט בעסער. די שול דארף זיין צוגעשפארט, ווער ברויך עס אז ס'פירן טיש, ווער זוכט א טיש, און אפילו נישט אז סקומען קינדער, ווי זענען די טאטעס, טאטעס גייען פאפן פרייטאג צו נאכטס, סאיז ממש א שאנדע וואס גייט פאר, סאיז א מוראדיגע זאך, אינמיטן טיש גייט מען מאלעסטן קינדער, עטס געדענקטס דא אין ווילימסבורג איז געווען א אינגערמאן וואס האט מאלעסטעט דריי מיידלעך דא אויף זעקס לי עוועניו, דריי מיידלעך, אלע דריי האבן לאנג חתונה געהאט און אלע זייער לעבן איז אין דר'ערד ווי א בארג, און דער חזיר איז אנטלאפן. פון ווילימסבורג האט זיך באזעצט ערגעץ אנדערש, איך מיין אין מאנסי האט ער זיך באזעצט, אינמיטן רעבינס טיש, האט נישט קיין דרך ארץ, דער זינגט כל מקדש שבת קודש שבת, ער האט גענומען דריי יונגע מיידלעך זיבן אכט און ניין יאר צו אויסגעטון נאקעט און מאלעסטעט אין די ווייבער שול ערגעץ אין א ווינקל אין זעקס לי עוועניו, יעדער ווייסט ווער דאס איז געווען, און ער איז כמעט אזוי אין די בחינה פון אדם הראשון וואס ער האט גענומען א. שור, וואס ער האט געהאט קורת רוח נחת, אן איין הארן האט ער געהאט, און ער האט עס מקריב געווען פארן אייבערשטן. יעדער ווייסט וואס דא איז געווען, וואס מאכט עטס ענק נאאיוו, דאם און סטופיד? עניוועי, עס איז זייער גוט מען האט אים איבערגעגעבן פאר די פאליס, און אזוי זאל טאקע ווייטער גיין, די רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, מען גייט אים אמאל וויזיטן אינדערהיים, מען גייט זען וואס דא איז געווען. איך בעט דעם עולם נאכאמאל, די קינדער זענען נישט הפקר, ס'איז שוין געווארן טונקל, און די מיידלעך קומען אהיים, אהרן האט. סקול אין די ארגסטע פלאץ וואס איז דא ארגער פון דעם איז נישט דא. סאיז קעגן איבער איז דא די נידריגסטע גוים וואוינען דארט מהאט שוין דארט געהארגעט א קינד אויך מהאט שוין דארט גערעיפּט אפאר מיידלעך מהאט זיי אריינגעריפן אין די אלעי אין די האלוועי עטס ווייסט נישט אונז ווייס מיר אויב דיין קינד האט פארשפעטיגט דעם באס זאל זי נישט אהיים קומען נאר אז מען פיקט זי אויף די זעלבע ביים גיין זאל זי נישט גיין נאר אז מען באגלייט זי אויב זי האט פארשפעטיגט. און די טישן זענען א דיזעסטער. חיים מאטעלע האט שוין אנגעהויבן צו פירן טיש אין די ליכטיג, און ס'האט עמיצער האט געזאגט רבותי מען זאל נישט רעדן און באלאקעווען, מען האט נישט וועגן דעם אנגעצינדן די לייט, נאר מען האט אנגעצינדן יעדער זאל מיטזינגען זמירות, און ס'זאל נישט זיין טונקל, קיינער זאל נישט רוקן די הענט ביי יענעם אונטערן טיש. דעטס איט, ברוך השם איך האב אזויפיל גערעדט אז ס'דארף זיין א ליכטיגע שלישידות. וואס זעהט מען מער אין די טונקל ווי אין די ליכטיג? פארקערט וואס וועסט זעהן די הייליגע צורה פון רבי'ן? דאס איז דאך אלקינו ואלוקי אבותינו דו ווילסט זעהן וויאזוי אלקינו ואלוקי אבותינו זעהט אויס? לאז די לעקטער ברענען, פארקערט מאך א ספאטלייט. און איך הער זאגן אז אהרן האט שוין דא אין ווילימסבורג געפירט ביידע מאל ווען ער איז דא געווען ראש השנה, שבת און נאך שבת און נאך סוכות האט ער שוין געפירט אין די ליכטיג. די באלאני מוז זיך ענדיגן. ס'מוז נעמען אן עק צו די אלע שייגעץ שטיק. עניוועי, ס'פארט גוט רבותי, זייטס אלע געזונט, מ'וועט אי"ה רעדן אין א טאג צוויי ארום. כל טוב. ביי ביי.